אויפן פסוק ועתה יגדל נא כח אדני שטייט אין זהר רב אחא ורב יוסי אמרי זכאין אינון ישראל מעמין עכו"ם דעלמא רב אחא ורב יוסי זאגן דא א נייעס אז אידן זענען זכאי פון אלע גוים פון די וועלט דקודשא בריך הוא אתרעי בהו ואתכני בהו ואתפאר בהו דער אייבערשטער וויל זיי און דער אייבערשטער איז זיך מתכנה נאר דער אייבערשטער'ס כינוי איז אין זיי, און דער אייבערשטער בארימט זיך מיט זיי. דהא עלמא לא אברי אלא בגיניהון דישראל, די וועלט איז נישט באשאפן געווארן נאר צוליב אידן, וישראל כולהו אינון קיומא דיליה, פון האי עלמא וקיומא דכל שאר עלמא, אידן זענען די קיום פון די גאנצע וועלט. אקעי. דאס הייסט דאס איז א מימרא פון רב אחא ורב יוסי וואס זיי שטעלן זיך אויפן פסוק ועתה יגדל נא כח אדני. און וואס זאגען זיי? זיי זאגען דא כמה נייעס'ן זאגען זיי דא, אז נאר ערשטענס זכאין אינון ישראל מעמין עכו"ם דעלמא, דאס איז די ערשטע זאך וואס זיי זאגען, און פארוואס זיינען זכאין אינון ישראל מעמין עכו"ם דעלמא, ווייל קודשא בריך הוא אתרעי בהו ואתכני בהו ואתפאר בהו, און נאכדעם זאגט ער ווייטער א דריטע זאך, אז דהא עלמא לא אברי אלא בגיניהון דישראל, און ישראל אינון קיומא דיליה אקעי. יעצט. אה? כינוי.

איז דער שם ישראל, און ער איז זיך מתפאר מיט זיי, און ניט מיט אנדערע, און לכאורה העכערע מעלות פון אידן ווי לדוגמא נקראים בנים למקום, דאס הייסט ער שטעלט זיך, וואס די, מען וויל ארויסברענגען וואס די מעלות פון אידן, איז וואס ערשטנס דארף מען ברענגען דריי מעלות, פארוואס נישט צוויי, פארוואס נישט פיר, פארוואס דווקא די ווארט דריי, און פארוואס דווקא די דריי, מען וויל ברענגען מעלות פון אידן, לכאורה איז דא אסאך העכערע מעלות צו ברענגען, איז די טאטע מבאר אין זיינע הערות אויפן זהר. אז ס'איז בהתאם צו דעם וואס רעדט זיך ווייטער אין זוהר אז אידן זיינען דעם לב של כל העולם, און ווי דער המשך פון דעם מאמר הזוהר גופא אז אידן זיינען קיומא דיליה, און דערפאר רעכנט ער די דריי מעלות וואס זיי זיינען כנגד ג' קוין שבמידות, חסד גבורה און תפארת, וואס משכן המידות הוא בלב, ווי ער איז מבאר אז אתרעי בהו איז דער ענין הרצון ובחירה דאס איז בחינת חסד, אתכני בהו דאס איז גבורה ווייל שם אלוקים איז בגימטריא כינוי, און אתפאר בהו דאס איז בחינת תפארת. אקעי. און דערמיט איז מובן פארוואס עס פאסט דא ניט צו ברענגען די מעלות וואס אידן נקראים בנים למקום וכיוצא בזה, ווייל די מעלה דריקט אויס ווי אידן זיינען אינגאנצן העכער פון דער בריאה, ובלשון חזל מחשבתן של ישראל איז קדמה לכל דבר. מה שאין כן דא אין זוהר איז נוגע ווי אידן זיינען אין וועלט די מטרה ותכלית הבריאה, עלמא לא אברי אלא בגיניהון דישראל. און דער קיום העולם, דערפאר רעדט דער זוהר וועגן אידן ווי זיי זיינען בחינת לב פון דער וועלט כנל. דאס הייסט אזוי, דער רבי'ס טאטע איז מסביר אזוי, בשעת איך רעד די מעלה פון אידן, איז דא צוויי כאילו צוויי סוגיות וואס איך קען ארויס ברענגען דערפון. איין נקודה וואס מען ברענגט ארויס אין די מעלה פון אידן איז, אז אידן זענען לגמרי העכער פון די גאנצע זאך פון וועלט, די גאנצע מציאות העולם איז א זאך וואס א ירידה והשפלה לגבי דעם אייבערשטן, און די מציאות פון אידן איז א זאך וואס איז קדמה לעולם, און נישט סתם קדמה לעולם נאר עס איז אינגאנצן העכער פון די בריאה, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, מען רעדט אין אנדערע ערטער אפילו קדמה לתורה אפילו קדמה פאר אנדערע זאכן, דאס הייסט אז א איד איז בכלל ניט אין די מסגרת פון דער בריאה, און דארטן אין יענער ארט קען מען ברענגען וואס די מעלה פון א איד, אז די מעלה פון א איד איז דאס וואס ער איז נקראים בנים למקום. דער זוהר רעדט אבער וועגן אן אנדער סוגיא לגמרי, דער זוהר רעדט וועגן דער נקודה אז די גאנצע וועלט איז נישט באשאפן געווארן נאר צוליב אידן, און אידן זענען די קיום פון די גאנצע וועלט, דאס הייסט מען רעדט דא ניט

תוכן פון די גאנצע וועלט, די גאנצע די גאנצע די תוכן פון די גאנצע וועלט און די מהות פון די גאנצע וועלט איז אידן, איז אידן, ווארום ווי רשי זאגט אז די וועלט איז נישט באשאפן געווארן בראשית בשביל ישראל בשביל התורה, איז די גאנצע מהות די גאנצע תוכן פון וועלט איז נאר אידן, איז דאס איז די תוכן וואס די זוהר וויל ארויסברענגען דא אין די מעלה פון אידן, און וויבאלד אז דא די תוכן איז אז אידן זענען די כוונה פון די וועלט, דאס הייסט די מהות פון וועלט, דאס הייסט די לב פון וועלט, און אין לב איז דא דריי עניינים, פון חסד גבורה און תפארת, דאס איז די עיקר המידות, דערפאר ברענגט ער דריי מעלות וואס זענען פארבונדן מיט די דריי קווים פון חסד גבורה און תפארת, אתרעי בהו, א ענין פון רצון ובחירה, דאס איז א ענין פון חסד, א ענין פון כינוי, דאס איז א ענין פון גבורה, און א ענין פון התפארות, ישראל אשר בך אתפאר, דאס איז כנגד פארבונדן מיט די ענין פון תפארת, אזוי איז די רבי'ס טאטע מסביר די שטיקל זוהר, אקעי, דאס איז פשוט פשט אין די זוהר ווי ער איז מסביר. מ'דארף אבער פארשטיין, א', וואס די שייכות פון די תוכן המאמר וועגן די דריי מעלות הנ"ל פון אידן, צום פסוק אויף וועלכע דער זוהר שטעלט זיך ועתה יגדל נא כח אדנ-י. ער פרעגט א פשוט'ע שאלה. מ'גייט מסביר זיין דער עומק פון דער זוהר, ווי קומט ער צו דער זוהר רעדן וועגן די מעלה פון אידן, און אין די מעלה פון אידן גופא רעדן ווי אידן זענען דער עיקר פון דער בריאה, נישט ווי עיקר זענען אידן זענען העכער פון דער בריאה, נאר רעדן אז אידן זענען דער עיקר פון דער בריאה. וואס איז עס נוגע צו די פסוק ועתה יגדל נא כח אדנ-י? אקעי. דאס איז איין נקודה. נאך א נקודה, א צווייטע שאלה, וואס דאס איז א שאלה אין די זוהר גופא. וואס זאגט די זוהר? זאגט רב אחא ורב יוסי אמרי, מען זאגט אונז א קמשמע לן. בשעת מען זאגט א קמשמע לן, די טייטש איז, אז אן דער קמשמע לן וואלט איך געטראכט אנדערש, די הוה אמינא וואלט געווען פארקערט, און דער קמשמע לן איז דער נקודה, דער חידוש וואס מען לאזט אונז הערן.

דאס איז ערשטנס, דאס איז שוין ווי וואלט געקענט זיין די הוה אמינא פארקערט. און צווייטנס, בשעת אז ס'דא ידוע קומט עס דא יעדער קמשמע לן אז זכאין אינון ישראל מעמין עכו"ם דעלמא. דאס איז די מעלה פון א איד אז א איד איז בעסער פאר א גוי. דאס איז די געוואלדיגע מעלה פון א איד. ב. איידער דער זוהר רעכנט אויס די דריי מעלות פון אידן איז ער מקדים, זכאין אינון ישראל מעמין עכו"ם דעלמא, דקודשא בריך הוא אתרעי וכו'. וואס אין דעם סגנון והמשך הלשון איז משמע אז דער זוהר טוט אויף א חידוש, איז תמוה, ווי קען גאר זיין א הוה אמינא אז אידן זענען ניט זכאין מעמין עכו"ם דעלמא? דאס איז איין זאך. א צווייטע זאך, בכלל נישט שווער צו פארשטיין דער מובן פון זכאין אינון ישראל מעכו"ם דעלמא, אז מעלתן של ישראל מעסט זיך אין פארגלייך מיט עמין עכו"ם. דאס הייסט אז מיר זענען בעסער פאר זיי, בשעת אז אידן זענען אינגאנצן פון אן אנדער סוג, אידן זענען מרומם ומובדל פון אידן. באין ערוך, וואס איז בכלל די צוגלייך? אקעי. איז דאס אז מיר פארשטיין וואס איז דא די נייעס וואס די זוהר זאגט אונז. אקעי. איז ג. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור אין דעם פירוש פון פסוק ועתה יגדל נא כח אדני, מיר ווילן פארשטיין, פארוואס שטעלט זיך דער זוהר דער מעלה פון אידן, און אין דעם גופא דער מעלה פון אידן ווי אידן זענען די עיקר קיום פון וועלט, און אין דעם גופא ווי אידן זענען די עיקר קיום פון וועלט ווי אידן זענען בעסער פאר גויים, און לכאורה דאס איז גאר א קלייניגקייט וואס דער קא משמע לן איז דאס אלץ א נייעס וואס דער זוהר זאגט אונז אלץ אין דער פסוק פון ועתה יגדל נא כח אדני, איז וועט מ'עס פארשטיין בהקדם הביאור אין די פירוש פון פסוק ועתה יגדל נא כח אדני. וואס איז דער פסוק? אין פשטות האט משה רבינו מיט דער תפילה געוואלט אויסבעטן דעם אייבערשטן סליחה אויף חטא המרגלים, ווי דער מדרש פארטייטשט די ווערטער יגדל נא כח אדני וואס מיינט ותנצח מידת הרחמים למידת הדין. וואס הייסט יגדל נא כח אדני דער אייבערשטער זאל זיך שטארקן כאילו זאל ווערן שטערקער דער כח הרחמנות און דער אייבערשטער זאל מתגבר זיין און סולח זיין צו וואס איז געווען די חטא המרגלים איז נישט מובן א' וויבאלד אז משה האט געוואלט מעורר זיין מידת הרחמים האט דאך זיין תפילה געדארפט זיין פארבונדן מיט שם הוויה מידת הרחמים פארוואס האט ער געבעטן יגדל נא כח אדני וואס מיינט בפשטות די הגדלה כביכול אין דעם כח פון שם אדני, וואס דאס איז מלשון אדנות וואס האט א שייכות מיט מידת הדין, דאס איז לכאורה נישט דער תוכן וואס מען וויל דא ארויסברענגען. ב. פארוואס געפינט מען די בקשה יגדל נא כח אדני דווקא ביי די סליחה אויף חטא המרגלים, און ניט ווען משה האט געוואלט פועל זיין סליחתו של הקדוש ברוך הוא אויף חטא העגל אדער אויף אנדערע חטאים? פארוואס דווקא אין דער חטא? איז דער ביאור אין דעם. דאס וואס די מרגלים האבן ניט געוואלט אז אידן זאלן אריינגיין אין ארץ ישראל, איז ניט געוועזן דערפאר וואס זיי האבן געלייקנט חס ושלום אין דעם יכולת פון דעם אייבישטן צו טאן ניסים וכו', נאר ביי זיי האט געפעלט אין דעם הרגש אז דער אייבישטער איז אדני שאתה אדון לכל בריותיך, כדלקמן סעיף ד', זיי האבן געפעלט אין דער הכרה וואס איז דער מושג פון אדני. און וויבאלד אז מיט זייער חטא האבן זיי פוגם געווען אין שם אדני, איז דער תיקון דערויף דורך יגדל נא כח אדני. און דאס פארענטפערט ביידע קשיות. פארוואס האט ער געבעטן דווקא די הגדלה פון כח אדני? ווייל דווקא דארטן איז געווען דער פגם, דאס איז געוועזן דער עומק פון די חטא המרגלים, דאס איז די ערשטע זאך, און דערפאר איז עס געוועזן דווקא ביי חטא המרגלים דער ענין, ס'איז דארט נישט א נקודה פון רחמנות. די נקודה איז, בשעת מען טוט א חטא איז ידוע וואס שטייט אין קבלה און חסידות רעדט מען וועגן דערויף באריכות, אז בשעת מען טוט א חטא איז מען פוגם אין די אותיות אין די נפש האדם, און וויבאלד אז יעקב חבל נחלתו, די נשמה שלמטה איז דאך פארבונדען מיט די שרש שלמעלה איז מען פוגם אין עולמות עליונים אויכעט אין די ספירות עליונות, און יעדער עבירה איז פוגם אין דער ענין וואו ער, אין וועלכע נקודה און ווער ער האט געטאן די עבירה. אזוי ווי מען זאגט אין קרישמע פון אריזל איז דא ער פוגם געוועזן אין קרישמע דאס אין אות י, אין תפילין דאס אין אות ה, און יעדער מצווה איז לפי ענייני, איז על דרך זה דאס וואס איז געוועזן די חטא המרגלים איז וואס איז געוועזן וואס איז געוועזן דער תוכן החטא, דער תוכן החטא איז א פגם אין שם אדני, דאס איז דער תוכן, און דאס איז פארבונדן דווקא מיט די מרגלים נישט מיט אנדערע חטאים, אקעי, בכדי דאס צו פארשטיין דארף דארט גייט דער רבי אריין גיין אין א טיפערן ביאור אין סעיף ד' צו פארשטיין וואס איז דער עומק אין דעם ענין פון די חטא המרגלים, דורך דעם וואס מען וועט פארשטיין דער עומק אין דער עומק אין ענין פון די חטא פון די מרגלים, וועט מען פארשטיין בדרך ממילא וואס איז דא דער פגם אין שם אדני, וואס מען דארף דארף פארריכטן דא אין שם אדני, און וואס איז דאס אלץ פארבונדן מיט די מעלה פון אידן זייענדיג אין וועלט. עס הייבט אן אזוי, סעיף ד', אויפן פסוק חזק הוא ממנו זאגן חזל, אז די מרגלים האבן גע'טענה'ט כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. דאס הייסט אז די גמרא זאגט די מרגלים האבן געזאגט כי חזק הוא ממנו, די טייטש פון פשטות חזק הוא ממנו מיינט אז ער איז שטערקער פאר אונז, ממנו מיינט פאר אונז, זאגט די גמרא אל תקרי ממנו אלא ממנו, דאס הייסט ער איז נישט שטארקער פאר אונז, די כנענים זענען כביכול שטארקער פון דעם אייבערשטן. ווי קען מען זאגן אזא זאך? גיט דארט אין די גמרא א משל, כאילו האבן זיי אים גע'טענה'ט אז אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם, למשל איינער איז געווען א בעל הבית פון א שטוב, און ער האט אריינגעלייגט זיינע חפצים אין א שטוב, זאגן זאגן זיי אז דער באלעבאס פון דער שטוב קען כאילו נישט ארויסנעמען זיינע אייגענע כלים פון דער שטוב, איז על דרך זה אז דער אייבערשטער האט געשטעלט די כנענים אין ארץ ישראל, און דער אייבערשטער האט געשטעלט די טבע, איז כביכול אין הקדוש ברוך הוא אין בעל הבית יכול להוציא את כליו משם, דאס איז געוועזן די טענה פון די מרגלים, דאס איז די טייטש פון די גמרא, איז די פירוש פון דעם ווי גערעדט שוין אמאל בארוכה, לכאורה דאס איז זייער א זייער א שווערע גמרא, ווי קען מען טייטשן אזא זאך אז די מרגלים האבן געקומען און געזאגט אז דער אייבערשטער קען פשוט נישט אריינברענגען אידן אין ארץ ישראל, חוץ פון דעם וואס די מרגלים באותה שעה כשרים היו, און מען רעדט וועגן נשיאי עדה קרואי העדה די חשוב'סטע, איז די עצם זאך פשוט בעלעבאטיש, זיי האבן דאך געזען א יאר פריער האבן זיי דאך געזען. מכות, מיט יציאת מצרים, מיט קריעת ים סוף, מיט די גאנצע געשיכטע. זיי זענען געווען עדי ראי' צו אט דער ענין. דאס אז דער אייבערשטער איז ניט מוגבל אין הגבלות הטבע, ווער האט דאס דערזען בעסער פאר זיי? און וואס איז דער טענה אז אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא את כליו משם, וואס איז דער הוה אמינא אז דער אייבערשטער קען נישט, אז דער אייבערשטער קען נישט טון ניסים? דאס די שאלה בכלל? איז זאגט דער רבי דא זאגט ער ווי שוין גערעדט אמאל בארוכה דער ענין איז דא אין חלק ד' אבער דא איז דא דער ענין אויף אביסעל א א געשמאקערע סגנון אביסעל לאמיר זען די מרגלים האבן געטענה'ט אז די הנהגה ניסית פון אייבערשטן איז מתאים נאר אין מדבר וואו אידן זענען געוועזן אפגעזונדערט פון ישוב העולם און אויסגעטאן פון התעסקות אין הוויות עולם הזה דארטן דארט וואו זיי זיינען ניט געוועזן אונטערגעווארפן די גדרי הטבע. בשעת ווען מען קומט אריין אין ארץ נושבת, וואו ס'איז דא דער אנזאג בתורה כי תבואו אל הארץ שש שנים תזרע כולי, גומר אין אן אופן פון אדם חורש אדם זורע, און דער טעגליכער סדר החיים איז על פי תורה אפגעמאסטן, לויט די גדרי ודרכי הטבע, קען מען זיך ניט פירן גלייכצייטיג מיט די הנהגה וואס איז היפך הטבע. וואס הייסט וואס איז די תוכן? די תוכן איז אזוי, לאמיר מסביר זיין אינדרויסן וועט זיין גרינגער. דער אייבערשטער איז בלי גבול, דער אייבערשטער איז אין סוף, און מצד דעם וואס דער אייבערשטער איז אין סוף, איז די גאנצע מושג אז ס'איז דא א טבע, וואס מיינט טבע? טבע די טייטש איז אז ס'איז דא געוויסע סדרים ווי עניינים פירן זיך, איז כלפי דעם אייבערשטן זענען די מושגים נישט קיים, דאס דאס פארשטייט יעדער איינער, נישט נאר איז דער אייבערשטער בעצם נישט מוגבל אין טבע, די מושגים זענען נישט קיים כלפי אים, אזוי האט ער געפירט אידן אין מדבר, די גאנצע הנהגה פון מדבר איז געוועזן דער עסן פון הימל, די וואסער פון א שטיין, דער גאנצע אטמאספער זייערע געקומען פון פון די וואלקענס, ס'איז א זאך וואס איז בכלל נישט געוועזן בכלל אין די מסגרת פון עולם הזה, איז דאס איז טייטש אז דער אייבערשטער איז אין סוף און בלי גבול און די גאנצע מסגרת ווי עולם הזה פירט זיך עקזיסטירט נישט כלפי אים. וואס איז אבער די תוכן פנימי פארקערט דווקא מצד עשר שעות כשלעם היו? וואס איז די תוכן פנימי פון דעם וואס דער אייבערשטער פירט אריין אידן אין ארץ ישראל? מיט אריינגייענדיג אין ארץ ישראל ווערט בפירוש נפסק די לחם מן השמים, אריינגייענדיג אין ארץ ישראל ווערט בפירוש נפסק די לחם די מים מן הבאר. וואס גייט אוועק בפירוש די ענני הכבוד, דאס הייסט, כי תבואו אל הארץ, שש שנים תזרע שדך, אדם חורש אדם זורע, דער אייבערשטער וויל אז מען זאל אריינגיין אין וועלט און געפינען זיך אין די גדרים און אין די עניינים המתחייבים מצד גדרי הטבע, קיץ, חורף, פארשידענע זאכן פון די. פון פון ווי ווי א מענטש לעבט, די עסנווארגן פון א מענטש ווי ער קומט על דרך הטבע, די די סיזענס ווי ס'קומט על פי דרך הטבע, אין מדבר זענען די מושגים נישט געוועזן קיים, ס'איז געוועזן די ענני הכבוד, גשם נישט געווען קיין פראבלעם, שמש נישט געווען קיין פראבלעם, דא רעדט מען א מצב וואס ס'דא א מצב פון ימות הגשמים, ימות החמה, ס'דא פארשידענע מצבים. עולם כמנהגו נוהג, און דער אייבערשטער נעמט אידן, און ער נעמט זיי אריין, ער פירט זיי אריין אין יענער סדר. דאס הייסט, טבע איז א זאך וואס דער אייבערשטער האט געמאכט, מיר באלד לערנען מער בפרטיות. טבע איז א סדר וואס דער אייבערשטער האט געמאכט, און דא נעמט ער אידן, פון ווי מ'זאגט עס, פון אן אנדער וועלט, פון א העכערע סארט וועלט, פון א וועלט פון מדבר, און ער פירט זיי אריין אין ארץ נושבת, זיי זאלן אריינגיין אין די גדרים, אין די ראמען, פון יענע סדר. איז וואס וויל דא דער אייבישטער? מען זאל זיך נישט פירן על פי דרך הטבע? וויבאלד ער האט אויסגעשטעלט אז ס'זאל זיין טבע און אידן זאלן זיך געפינען אין טבע, איז אין הכי נמי איז ער מצד זיין מהות איז ער איז אין סוף. דעטס נאט דיבעיטעבל, דעטס נאט א קוועשאן בכלל. ער איז אין סוף. די מעשה איז אבער, דער סדר הטבע האט ער געמאכט און האט אריינגעפירט אידן אין יענע סדר, איז יעצט וויל דער אייבישטער אז די טבע זאל פירן די איד. און וויבאלד אז מען געפינט זיך אין די גדרים פון טבע דארף מען גיין לפי די חוקי הטבע. פונקט אזוי ווי ער וויל אז מען זאל חורש זיין און מזריע זיין, נישט באופן ניסי, זאל זיין דווקא ווי דאס איז על פי טבע, און יעמאלטס איז דא א שאלה ווי מען האט געלערנט אין פרשת בהר, וכי תאמרו מה נאכל, איז דא א אמת'ע שאלה ווארום על פי טבע בשעת אז אז מען נעמט נישט די די די די תבואה פון פעלד איז נישטא וואס צו עסן, בשעת אז מען געפינט זיך אין פעלד איז דא בפירוש א שאלה תורה מה תהא עליה, דאס איז דאס איז וויכטיגע שאלות וואס תורה פארנעמט זיך מיט אט די שאלות, איי לכאורה זאגט דער אייבערשטער וועט אים מפרנס זיין באופן ניסי. דער אייבערשטער וועט דיר נישט מפרנס זיין באופן ניסי, עס איז מפורש על פי חוקי הטבע, איז די זעלבע זאך פונקט ווי דו פארשטייסט בנוגע צו מה נאכל בשנה השישית איז א שאלה, און פונקט אזוי ווי דו פארשטייסט בנוגע תורה מה תהא עליה איז א שאלה, איז ווארום דאס איז אלץ ווארום מ'פירט זיך על פי הנהגת הטבע, איז בשעת מען רעדט וועגן ווער וועט געוועלטיגן און ווער וועט געווינען איבער די מלחמה, איז על פי טבע ווער איז שטארקער, כנענים צו אידן? כנענים זענען שטארקער.

מיט דעם וואס די גמרא זאגט דער משל פון כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא את כליו, איז זעט מען אין דער נקודה די מעליותא כאילו פון די טענת המרגלים. זיי האבן גע'טענה'ט אז דער אייבערשטער איז דער באלעבאס. ער איז בפירוש דער באלעבאס. און דער טבע איז כליו. דער טבע איז נישט א זאך וואס ער האט נישט געמאכט, פארקערט, ער האט, דאס איז זיינע כלים. און ער איז אינו יכול להוציא את כליו משום פארוואס? ווייל ער איז דער באלעבאס. ער איז, סאו ווייל ער איז טאקע די באלעבאס, אבער ער האט איינגעשטעלט אזא סדר, אזא law, סאו די laws apply אז אזוי דארף זיך פירן די ענינים. אז ער איז אין סוף, קיינער דינגט זיך נישט מיט דעם אז ער איז אין סוף, אבער יעצט האט ער געמאכט אט די מסגרת הטבע, איז יעצט דארפן זיך די ענינים פירן על פי הטבע. איי נס, אין די גדר פון נס איז נס, יעצט שטייט אין די מסגרת הטבע. לאמיר לערנען די קטע נאכאמאל. בשעת אז מען קומט אריין אין ארץ נושבת, וואס איז דא דער אנזאג בתורה כי תבואו אל הארץ שש שנים תזרע, אין אן אופן פון אדם חורש אדם זורע, און די טעגליכע סדר חיים איז על פי תורה אפגעמאסטן לויט די גדרי ודרכי הטבע. גאנצענע גדרים אין הלכות תלמוד תורה וויפיל דארף איינער לערנען לפי די פרנסה וואס ער מאכט, און דאס איז נישט לפי די פרנסה ניסית וואס איך זאג מאן דיהיב חיי יהיב מזוני, דאס איז על פי די גדרים ווי עס ארבעט על פי סדר הטבע, קען מען זיך נישט פירן גלייכצייטיג מיט א הנהגה וואס איז היפך הטבע, און וויבאלד עס איז על פי טבע זענען די יושבי הארץ שטארקער פון אידן, איז אין סומכין על הנס און מען דארף בלייבן אין מדבר. ווייל גיין אין ארץ ישראל מיינט יו גאנא בי דעפיטעד, דו וועסט פארלירן, און דאס טאר מען נישט. און דאס מיינט כביכול אפילו בעל הבית אין יכול להוציא כליו משם. אוודאי האבן די מרגלים געוואוסט אז דער אייבערשטער קען טון ניסים, דאס איז איין נקודה, און נאך מערער אז אויך הנהגת הטבע איז א הנהגה אלוקית, ווי עס איז מודגש אין זייער טענה גופא דאס איז כליו דעם אייבערשטנ'ס כלים. וואס איז דער הוספה מיט דעם? ס'איז איין נקודה דער נקודה וואס דער אייבערשטער איז אין סוף. נוסף צו דעם וואס דער אייבערשטער'ס מהות איז אין סוף איז דער נקודה המוגבלת איז טבע נישט א זאך וואס אינדרויסן פון אלוקות, ווער מאכט די הגבלת הטבע? אין חסידות רעדט זיך א גרויס אריכות וועגן דעם, אז פארוואס איז דער טבע המים למשל דער טבע פון אראפגיין ממעל למטה, פארוואס איז דער טבע האש דער טבע פון ארויפגיין מלמטה למעלה, פארוואס איז דאס? ווארום ער האט א חיות אלקי וואס נעמט זיך פון חסד און ער האט א חיות אלקי וואס נעמט זיך פון גבורה,

איז כביכול אין יכול להוציא כליו משם קען נישט זיין א הנהגה פון אויסטון זיך פון הגבלות הטבע. דאס וואס דער אייבישטער קען פירן אין וועלט שלא על פי טבע דאס איז זיכער נישט דאס וויל ער אבער אין וואס מסגרת ער וויל ער דאס. ס'איז א פשוט'ע ווארט איך וויל נאר אבער דאס מ'זאל בעסער to relate it better. דער אייבישטער וויל אז איינמאל א יאר זאל א איד שטיין אין א מצב פון עד דלא ידע. וואס וויל דער אייבערשטער די אנדערע טעג פון יאר? אז מען זאל פארשטיין שטיין בפירוש אין די מצב פון ידע. פורים שטייט א איד העכער פון וועלט, שמחת תורה שטייט א איד העכער פון וועלט, אבער אין טאג טעגליכן לעבן וואו דארף א איד שטיין? דווקא אין א סדר. דער פריערדיגער רבי זאגט א גאנצע שיחה אז די מלאכים למעלה ברענגען די תפילות פון שמחת תורה וויבאלד ס'איז אזא שמחה אין שול, נישט אלעמאל די אלע תפילות זאגט מען פונקט על פי הסדר, איז די מלאכים נעמען די תפילות למעלה און מאכן א סדר פון די תפילות זייער א שיינע שיחה פון פריערדיגן רבי'ן אז די מלאכים נעמען די תפילות למעלה און זענען מסדר די תפילות למעלה אז זאלן ארויף קומען למעלה כדבעי למהוי דאס הייסט וועט איינער זאגן וויבאלד אז שמחת תורה איז דא עפעס א שטיקל א. אז ס'איז מעגליך אז זאל זיין אז די סדר פונקט די פסוקים ווי מ'זאגט עס, וואלט אויס קומען איך זאג א פאר פאר הקפה ו' פאר הקפה ה' וכיוצא בזה, איז דערפאר איז עס אן אנדער סדר זאל איך דאווענען מנחה פאר שחרית און זאגן קוה פאר הודו און איך קען טון וואס איך וויל. דער בלתי סדר איז א איז א מצב פון איינמאל א יאר, אבער נארמאל ווי דארף מען זיך פירן? לפי די סדר ווי ווי מ'דארף זיך פירן ווי די סדר התפילה איז אויסגעשטעלט. דער אייבערשטער מצד עצמו איז אין סוף, דאס איז קיין קשיא נישט. ער האט זיך אריינגעשטעלט אבער he was מגביל himself, he confined himself אין דער סדר, דארפן זיך ענינים פירן לפי דער סדר. מ'קען נישט האבן אלץ אין דער זעלבער, דו ווילסט האבן נס, איז גיי נישט אריין אין ארץ ישראל, דו ווילסט האבן טבע, ברענג מיר דא נישט א מושג פון נס, אין דעם ארט פון נס איז נס, אין דער ארט פון טבע איז טבע, ס'איז צוויי באזונדערע סדרים. וואס איז טאקע נישט גערעכט מיט דער קשיא, מיט דער טענה, ס'איז לכאורה זייער א לאגישע טענה, איז דא די נקודת הענין איז, דער עומק הענין איז אזוי, די טענה איז א ריכטיגע. די טענה בעצם האט א ארט. וואו איז אבער די טעות? די טעות איז אין זייער א דקות'דיגע נקודה. די טעות איז אז עס קומט פון א אי הבנה נכונה אין וואס איז דער אמיתית המושג פון בלי גבול. בשעת איך זאג וואס זאגן זיי? זיי זאגן, ס'איז דא איין ארט וואס דו ביסט אין סוף, וואס דו ביסט בלי גבול, און נאכדעם האט זיך אריינגעשטעלט אין א סדר פון גבול, אין א סדר פון סדר, אין א סדר פון טבע, דארף מען זיך די עניינים פירן לפי הסדר, ווי ווער דארף זיך פירן לפי הסדר? אלץ דארף זיך פירן לפי הסדר. בעצם אין הבנה פשוטה מיט א התבוננות קלה קען מען פארשטיין אז דער מושג איז ניט מעגליך, ס'איז היפך ההיגיון. אויב ס'איז דא איינער וואס זיין מהות איז אין סוף, און דאס איז וואס ער איז, איז נישט שייך זאגן אז א אין סוף זאל ווערן מוגבל. נישטא אזא מושג. זיכער האט ער גבול, וויבאלד גבול איז א מעלה, איז האט ער און ער איז דער שלימות פון אלעס, קען ער זיך מגביל זיין אז ער זאל האבן דער ענין פון גבול אויכעט. איז וואס האט ער יעמאלט? ער האט דער מעלה פון גבול. זאגן אבער אז ער אליין איז מדוד אין דעם ענין פון גבול און דער נקודה בלאקס אים אין א ארט וואו ער וויל אנקומען, דאס איז נישט מעגליך צו זאגן. פארוואס? ווארום זיין זיין מהות איז אין סוף. און וויבאלד זיין מהות איז אין סוף, איז וואו נאר דו וועסט האבן אים, איז וואס וועסטו האבן? וועסטו האבן א ענין פון אין סוף. בשעת למשל מ'רעדט ביי א מענטשן. ס'איז דא למשל א מענטש וואס האט שכל. האט שכל? ניין. ער האט שכל, האט אסאך שכל, האט א גרויסע שכל, ס'איז דא אבער א תחום אין דער מענטש וואס דארט איז נישטא תחום השכל, בשעת איך ווייס ער טוט אין אנדערע זאכן אין עניינים פון מעשה, איז דארט עקזיסטירט דארט נישט די תחום השכל. דאס קען זיין, דאס איז מעגליך, ווארום שכל איז א תכונה פון דער מענטשן. בשעת אבער דו האסט א מענטש, איך ווייס דו האסט בערל, איז וואו וועט בערל זיין? אין אלץ וואס בערל וועט טון, איבעראל וועסטו האבן בערל. וועסט האבן באופן מער גלוי, באופן מער מוסתר, מער אין א תפיסה'דיגע אופן, מער אין א באהאלטענעם אופן, אבער פון בערל קענסטו נישט אוועקלויפן. א תכונה פון דער מענטש איז שייך עס זאל זיין אין איין ארט און נישט זיין אין א צווייטע ארט. בשעת אבער דו רעדסט וועגן דער מהות פון דער מענטש, איז וואו איז די מהות פון דער מענטש? אין יעדע זאך וואס באלאנגט צו דעם מענטש, דאס איז א חלק פון מיין מציאות. אויב אלוקות איז א תכונה פון אין סוף, זאגסטו עפעס אין סוף איז איין מדריגה, און גבול איז טבע איז עפעס א נאך א מדריגה, און יעדער שטייט אין דער מצב און נישט אין דער מצב. יעמאלט קענסטו טענה'ן אזעלכע טענות אז כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם, יעצט שטייט ער אין דער ציור פון גבול און נישט אין דער ציור פון בלי גבול. בשעת דו פארשטייסט אבער אז וואס איז דער אייבערשטער, דער אייבערשטער איז במהותו אין סוף, איז וואס שייך זאגן סוף? איי לכאורה גבול איז ערשטענס גבול האט אין זיך א מעלה, און דער נקודה, דער מעלה פון גבול האט ער, ער קען מאכן וועלט זאל זיין גבול, אבער אז ער איז געבונדן אין גבול, זאגן אז וואו קען ער זיין בלי גבול, אין דער ארט פון בלי גבול, אבער אין דער ארט פון גבול קען נישט זיין בלי גבול, איבעראל איז ער בלי גבול, דער גאנצער גבול איז ווייל ער איז בלי גבול. פארוואס איז דא גבול? ווייל ער איז בלי גבול, ווייל ער איז אין סוף. איז וואו וועט זיין אט דער מהות פון בלי גבול? וואו נאר דו וועסט גיין וועט זיין דער אייבערשטער איז אין סוף, אין א אופן גלוי צו א אופן נסתר. איז דערפאר איז אין הכי נמי וויל ער אז דער וועלט זאל זיך פירן באופן מוגבל, אין אופן פון טבע, און נאך מער ער וויל אז א איד זאל דארטן אריין גיין, אבער וואס הייסט אז א איד זאל דארטן אריין גיין, נישט אז דער טבע געוועלטיגט איבער דער איד, און בשעת אז ס'איז דא דער מעלה פון גבול און דער ענין פון גבול און דער כוונה פון גבול דאס בפירוש דא, בפרט בשעת אבער אז ס'איז דא אין איין האר א נקודה וואס דער גבול איז נישט בהתאם צו זיין כוונה, דען דער גבול איז נאט דעיר ענימאר. יעצט וואס איז די כוונה אלוקית? די כוונה אלוקית איז אריין גיין אין ארץ ישראל און פירן מלחמה, וועט די גבול נישט קענען געוועלטיגן איבער דיר, וועט די טבע נישט קענען געוועלטיגן איבער דיר, איי לכאורה על פי טבע זענען די כנענים טאקע שטארקער, און מען וויל דאך אריין גיין אין א סדר פון טבע, מען וויל טאקע אריין גיין אין א סדר פון טבע, אבער מען וויל אריין גיין אין די סדר פון טבע וואס איז דא די מעלות פון טבע? די נקודה אז טבע זאל זיין שטערקער זיין אז טבע זאל זיין א מאן דאמר אויכעט דאס איז פשוט נישט שייך, ווארום כלפי אים איז די גאנצע מושג פון טבע עקזיסטירט נישט. איי לכאורה האט געמאכט טבע, מצד זיין שלימות איז דא דער מעלה אויכעט, אבער נישט אז עס קען געוועלטיגען איבער מיר. דער אמת איז אבער, אז אף על פי אז דער אייבערשטער האט זיך אויסגעשטעלט, אז דער אייבערשטער האט זיך אויסגעשטעלט אז די וועלט זאל זיך פירען מיט די הנהגה טבעית, איז נישט שייך צו זאגן חס ושלום אז ער איז אינו יכול, וואס הייסט ער איז אינו יכול? איז נישט שייך צו זאגן חס ושלום אז ער איז געבונדען אין דער הנהגה, ווארום ער איז כל יכול. ס'איז אלעמאל ביכולתו לשנות את הטבע. און דערפאר איז נישט שייך צו זאגן לויט דער נקודה אז דער אייבערשטער איז געבונדן אין א געוויסע זאך. יעצט לייגט ער צו נאך א נקודה, מען וועט לערנען סעיף ה' מער באריכות און נאך מערער, ניט נאר איז דער אייבערשטער נישט געבונדן אין קיין זאך ניט, דעריבער איז אויך ביי אידן ווייל זיי זענען חלק אלוקה ממעל ממש און חלק הוי' עמו און זיי ווערן ניט געבונדן אין הנהגת הטבע, זיי האבן די יכולת וואו ס'איז נויטיק אוועקצושטעלן זיך העכער פון הגבלות הטבע. דער אייבערשטער'ס מהות איז אין סוף. און א איד'ס מהות איז וואס? אויכעט אין סוף. וואס איז שייך רעדן מיט א איד'ן וועגן טבע? איי לכאורה גייסטו אריין אין ארץ נושבת? יעצט די כוונה אלוקית אז די מצוה פון לא ימוש התורה הזה מפיך זאל זיין פרק אחד שחרית פרק אחד ערבית. יעצט די כוונה אלוקית אז דו גייסט אריין אין ארץ ישראל זאל זיין אדם חורש אדם זורע. בפירוש זיין א הוה אמינא אויף די שאלה וכי תאמרו מה נאכל בשנה השישית. דאס בפירוש יא. זאגן אבער.

דאס האבן זיי נישט דערהערט. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער ווען זיי האבן געהערט אט דעם ענין אז דער אייבערשטער האט געמאכט א יש, דעי טוק איט ליטערלי. דעי טוק איט ליטערלי. איז וואס זאגט, וואס קומט אויס דערפון? איז דער רבי דערמאנט א זייער געשמאקן ווארט. דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אין שער היחוד והאמונה פרק ז', זאגט ער, בשעת ער פירט דורך אז אז אמת איז די וועלט בטל, פארוואס קוקט עס אויס פאר א יש ווען עס איז דא א צמצום? באמת איז די צמצום נישט מסתיר, ווייל הוויה ואלקים כולא חד הייבט ער אן פרק ז' אז פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט די וועלט ווי מיר קענען די וועלט אז די וועלט זאל יא ווערן א יש, זאגט ער די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן אלס א יש בכדי עס זאל זיין מידת התגלות עס זאל זיין זאל זיין זאל זיין התגלות מידת מלכותו, דער אייבערשטער האט געוואלט אז די מלכות זיינע זאל שטיין בהתגלות, וואס הייסט די מלכות זיינע זאל שטיין בהתגלות? מלך די טייטש איז ברענגט ער אז אין מלך בלא עם, וואס מיינט עם? עם מיינט מלשון גחלים עוממות, מען קען נישט זיין א מלך אויף בנים, מען קען נישט זיין א מלך אויף שרים, עס דארף זיין אנשים זרים ורחוקים ממעלת המלך, מענטשן וואס האבן נישט קיין הכרה אין די מעלה פון דער מלך, עס דארף זיין א זולת, און דווקא דער זולת, דער עם זאל זיך מבטל זיין צו דער מלך. איז פונקט ווי אין א מלך בשר ודם דארף מען האבן אנשים זרים ורחוקים ממעלת המלך וואס זיי זאלן זיך מבטל זיין צו דער מלך, על דרך זה בכדי אז דער אייבערשטער זאל קענען מתגלה ווערן אלס מלך העולם דארף זיין א וועלט וואס איז א יש, און דער יש זאל נתבטל ווערן צו דעם אייבערשטן, דערפאר איז דא אט דער נקודה וואס מיר זעען די וועלט פאר א יש. וואס פירט דאס די אלטע רבי אויס? וואס איז דער שם וואס איז פאראינטערעסירט כאילו אז די וועלט זאל ווערן א וועלט ווי מיר קענען עס? זאגט ער דאס איז דאס איז שם אדני די שם אדני ס'איז דא די הוויה וואס ער מחיה די בריאה בכל רגע ורגע ער מאכט אויף אז די וועלט זאל זיין בטל ווער מאכט אבער די וועלט ווי מיר קענען דער וועלט זאגט ער ושם זה ומידה זו וואס מאכט אויף דער וועלט ווי מיר קענען עס זאל זיין א יש דאס איז שם אדני און וואס קומט אויס פון וואס די אלטע רבי זאגט אין תניא בפשטות אז די שם אדני איז וואס דער וואס מאכט אויף די וועלט זאל זיין א יש שאתה אדון לכל בריותיך דאס מיינט די ווארט אדני כד דייקת אבער דאס הערן די ווארט פון דער מדרש וואס זאגט מען? וואס מיינט דאס אדני? אין הכי נמי דאס איז כח זו ומידה זו וואס מאכט אויף אז די וועלט זאל זיין א יש, אבער די מדרש זאגט דאך אבער אז דער שם דאס איז אדון לכל בריותיך, וואס הייסט אדון לכל בריותיך? וואס הייסט אז ער איז די באלעבאס? ער איז די באלעבאס די טייטש איז ער האט טאקע אויפגעמאכט אז דער נקודה זאל זיין א יש, אבער דער נקודה אז די וועלט איז א יש איז האט ער באלעבאטישקייט אויף דעם. דאס איז די דגש, ער מאכט אין תניא די דגש איז אז ער מאכט טאקע די יש שבזה, אבער כד דייקת וואס איז די שם, וכח זו ושם זה, וואס איז דער שם, שאתה אדון לכל בריותיך, און מצד אחד אז מען קוועטשט דעם ווארט אדון דארף זיין אדון על העם דארף זיין אנשים זרים ורחוקים ממעלת המלך, און אויף זה גופא איז ער דער בעל הבית וואס הייסט ער איז ניט געבונדען מיט דעם ענין וואס ער מאכט אז זיי זאלן ווערן א יש, מצד אים כלפי אים איז דער יש שבזה, ער האט א באלעבאטישקייט איבער זיי. דאס הייסט אין פשוט'ע ווערטער, הגם אז דער אייבערשטער האט זיך אריינגעשטעלט אין דער גדר אז ס'איז דא טבע, און בפירוש זאל זיך פירן א וועלט על פי גדרים, איז ער אבער דער באלעבאס פון אט דער טבע. בפשטות דער גאנצער ווארט פון טבע, די הרגש אין טבע איז, מ'נוצט אלעמאל די לשון אין די מאמרים חוקי הטבע, ס'איז דא זאכן דערס טינגס יו קענט פייט, יו קענט פייט אז אין כך וכך שעות וועט זיין זריחת השמש, און כך וכך חדשים וועט זיין חורף און קיץ וכיוצא בזה, דיז אר ריעליטיס דעט אר נאט אין אר קאנטראל, דאס איז די חוקי הטבע, זאגט מען כלפי דעם אייבערשטן דער מושג פון חוקי הטבע עקזיסטירט נישט, ס'איז דא טבע, אבער זאגן אז ס'איז דא די חוקי הטבע, זיי האבן א קאנטראל, זיי האבן עפעס א כח, ער איז דער בעל הבית, הו איז אין טשארדזש? ער איז דא דער בעל הבית. איז די הרגש פון די מרגלים, די חטא פון די מרגלים איז געוועזן אז עס האט זיי ניט געפעלט די הכרה אין דעם אייבערשטענס אין סוף, ווי גערעדט פריער, דאס האבן זיי געזען ביים ים סוף, דאס אז דער אייבערשטער איז אין סוף, אז דער אייבערשטער קען מאכן אפענע ניסים, דאס האבן זיי געוואוסט, דאס האבן זיי מיר האבן עס געוואוסט נאר אז דער אייבערשטער האט א תכונה פון אין סוף. זאגן אז די נקודה, די מהות פון אלוקות איז אזא מין סארט זאך וואס קען ניט שטיין אין א מדידה והגבלה, די נקודה האבן זיי נישט דערהערט. איז וואס איז זיי געפעלט? איז זיי געפעלט די הכרה אין וואס טבע איז? האט זיי געפעלט אין די הכרה אין דעם ענין פון אדן? און דא זאגט משה רבינו וואס איז דען דער תיקון אויף די חטא פון די מרגלים, ועתה יגדל נא כח אדני, עס זאל ווערן א גידול אין שם אדני, וואס איז דער גידול אין שם אדני? זאל נתגלה ווערן, זאל נשלם ווערן אט די דער נקודה אז די שם אדני זאל שטיין בשלימות. און דאס איז וואס משה רבינו האט געבעטן, ועתה יגדל נא כח אדני,

דער כח פון אדני, ווי דער אייבערשטער איז א פולשטענדיגער בעל הבית אויף הנהגת הטבע. דאס איז אלץ די חטא המרגלים. דאס זאגט דער רבי אין סעיף ה' א מוראדיגע ווארט. אויף וואס איז די שרש פון דער חטא גופא? די נקודה ווערט געזאגט אין אנהויב סעיף ד', דאס האט זיך שוין גערעדט אין אנדערע ערטער. וואס איז די חידוש דא? דא גייט ער אריין טיפער וואס איז געוועזן דער חטא אין דעם ענין גופא. דו ווייסט וואס איז געוועזן דער חטא? פארוואס האבן זיי געהאט אזא טעות כלפי דעם אייבערשטן? ווייל זיי האבן געהאט אזא טעות כלפי א אידן.

זיי זייענדיג אין וועלט זענען זיי ניט געבונדען דורך די גדרי הטבע. וואס מיינט עס? פונקט אזוי ווי זיי האבן די מרגלים האבן געהאט א טעות בנוגע צו דעם ענין פון נס און טבע, איז על דרך זה האבן זיי געהאט די זעלבע טעות בנוגע צו די מהות פון א אידן. וואס איז דאס וואס א איד? א איד איז חלק אלוקה ממעל. א איד איז חלק הוי' עמו זאגט דער אלטער רבי. וואו זעט מען אז דער נקודה אז א איד איז א חלק אלקי ממעל, אז א איד איז חלק הוויה עמו, איז פונקט ווי די מרגלים האבן געטענה'ט בנוגע צו דעם אייבערשטן, על דרך זה בנוגע צו א איד, וואס האבן די מרגלים געטענה'ט בנוגע צו דעם אייבערשטן? אין אין סוף איז ער אין סוף, אין מדבר איז ער בלי גבול, וואו ער איז נישט אין די מסגרת פון טבע, דארטן איז ער אין סוף, אבער וואו האט ער אוועקגעשטעלט די מסגרת פון טבע, דארטן שטייט ער אין די מסגרת הטבע, על דרך זה א איד, וואו איז א איד אין סוף, בשעת א איד לערנט תורה, תורה איז חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, בשעת א איד טוט מצוות, מצוות זיינען רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא ורצונו וחכמתו אחד, בשעת א איד שטייט אין שול און דאווענט צו דעם אייבערשטן, דארטן זעט מען בגלוי אז ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן, יעמאלט איז א איד א חלק אלוקי ממעל. בשעת אבער א איד איז פארבונדן מיט אכילה, בשעת א איד איז אבער פארבונדן מיט שינה, בשעת א איד איז פארבונדן מיט שתיה, בשעת א איד איז פארבונדן מיט מסחר, א גוי עסט אויכעט, א גוי טרינקט אויכעט, א גוי שלאפט אויכעט, א גוי טוט ביזנעס אויכעט, וואו איז דא דער נקודה אז א איד איז א חלק אלוקי ממעל, וואו איז דא דער נקודה אז א איד איז חלק הוויה עמו, אין דער מסגרת, אין די מסגרת פון וועלטליכקייט, אין די מסגרת פון יומעניטי, דא ביסטו נישט קיין מיוחד, ווען דו לערנסט און דאווענסט און טוסט א מצוה איז עס אן אנדערע זאך. יעמאלט ביסטו טאקע חלק אלוקי ממעל און די מרגלים האבן נישט געהאט קיין פראבלעם מיט דעם. זאגן אבער אז ווען דו טוסט ביזנעס ביסטו א חלק אלוקי ממעל. זאגן אבער אז זייענדיג אין וועלט ביסטו א חלק אלוקי ממעל. דאס הייסט אז אפילו אין די עניינים וואס יעדער יומען ביאינג דארף טון, וואס יעדער נברא דארף טון, דארף א איד אויכעט טון. א גוי עסט, א איד דארף עסן. א גוי דארף שלאפן, א איד דארף שלאפן. און וואס איז די חילוק? אפילו דו וועסט זאגן, איך לייג צו א פרט אבער לכאורה דאס איז, אפילו דו וועסט זאגן אז א איד עסט לשם שמים, די כוונה פון דער עסן זיינען אן אנדערע, די די מכוון פון דער עסן זיינען אן דאס אלץ, אבער לפועל ממש אין דער אין דער גשמיות'דיגע עסן טרינקען און שלאפן, טוט עס א איד פונקט ווי א גוי, איז אין דער מהות פון אט די זאכן, איז א איד אנדערש ווי א גוי, אין אט די זאכן? ווי פארשטייען מיר? בפשטות איז די זעלבע זאך. בשעת א איד גייט צו א דאקטער, איז דאס אנדערש ווי א גוי גייט צו א דאקטער? דאס איז דאס איז הוויות דעלמא וואס יעדער יומען בינג דארף לעבן. איז דארט איז נישטא דער, די כוונה דערפון קען זיין לשם שמים, קען געפינען א עמק דערפון, די א י געפינען עפעס אין א עמק דארט אין געטליכקייט אבער אין די טעכנישקייט דערפון. איז דאס א מעשה פון, איטס א איטס א איטס א איטס א עובדין דחול. איטס א עובדין דחול. נישטא דער נקודה פון אלוקות פון געטליכקייט. איז וואס זאגסטו אז די מהות פון א איד האט א תחום? אין שול יא. אין בית מדרש יא, אבער נישט אין גאס. דאס הייסט דו טיילסט, פונקט ווי די מרגלים האבן געטיילט כביכול אין דעם אייבערשטן. און דאס איז דער עומק הענין. לויט זייער הנחה באשטייט די מעלה פון א אידן אין דעם פארבונד מיט'ן אייבערשטן וואס איז העכער פון וועלט, דווקא ווען א איד געפינט זיך אין בית המדרש, בית הכנסת, אדער זיך עוסק בתורה ומצוות, אדער ווען ער זיך עוסק בקיום המצוה. און ער בבית הכנסת בית המדרש ווען ער איז זיך עוסק בתורה ובתפילה אנשולדיג, אדער ווען ער איז זיך עוסק בקיום המצוות, בשעת אבער ער פארנעמט זיך מיט עניינים טבעיים וואס אויסערליך זעט אויס אז ער פירט זיך אויף די זעלבע אופן ווי להבדיל א ניט איד, דאן איז ניטא קיין יתרון חס ושלום פון אידן אויף אנדערע אומות. און דעריבער, וויבאלד אז זיי האבן דער עילוי פון למעלה מן הטבע, זייענדיג אין טבע ניט דערהערט אין די נשמת ישראל אין דעם חלק אלוקה ממעל ממש, האט ביי זיי אויכעט געפעלט אין דער הכרה אז דער אייבישטער איז דער אדון לכל בריותיך, ווי אין טבע גופא איז דער אלקות למעלה מן הטבע. וואס דער הסבר איז אין דעם, דאס הייסט. וואס פרעגט איר? פארוואס האט איין זאך געבראכט צום צווייטן? ווארום דו מאכסט א פרט אין א חלק פון דעם עצם, מאכסט דו א פרט אין א טעות אין דעם גאנצן עצם. די מעשה איז אבער מייבי וואז פארקערט, אפשר לכאורה האט עס זיך אנגעהויבן פון אלוקות, איז לכאורה, איך ווייס בעל'הבת'יש קען מען זאגן, דער אייבערשטער זעהן זיי זיך נישט, זיי זעהן א איד, מען האנדלט דאך וועגן אריינגיין אין ארץ ישראל, אין אדער ווארדס כאילו נאמר, וואס איז דער דיון פון אריינגיין אין ארץ ישראל? איטס טאלקינג אבאוט א וואר, איטס טאלקינג אבאוט א סטרעטעדזשי, איטס טאלקינג אבאוט א עובדין דחול, איטס טאלקינג אבאוט א זאך פון פון הוויות דהאי עלמא, דער דאס איז נישט א א א א אידישע זאך, אלע אלע פעלקער גייען אויף א מלחמה, און דא האבן די מרגלים געטענה'ט מען שטייט אין די מסגרת הטבע, איז דער אידישקייט שבהם, דער נשמה שבהם, דער איד שבהם, שטייט נישט אין דער נקודה. אין דער נקודה שטייט עס נישט. איז אין אנדערע ווערטער האבן זיי תופס געוועזן די גאנצע מהות פון אלוקות אז ס'איז דא אין איין שטח יא אין א צווייטע שטח ניט. איז דער נקודה האט זיי געבראכט צו א גרעסערע טעות בנוגע צו אידן אין דער חלק אלוקה האבן זיי געמאכט א טעות בנוגע צו דעם אייבערשטען אליין. דאס איז אבער מיט לומדות, אבער ווי ס'שטייט בפשטות איז אסאך געשמאקער אז מ'דערהערט נישט וואס א איד איז דערהערט מען נישט וואס דער אייבערשטער איז. דערהערט מען נישט וואס דער אייבערשטער איז, און אזוי קומט דאס זייער געשמאק, וואס איז דא די המשך פון די זהר אויפן פסוק, אויב די גאנצע פסוק איז ועתה יגדל נא כח אדני, פארוואס בעט משה רבינו אז זאל נתגלה ווערן כח אדני, און נישט מידת הרחמים און דווקא ביי ביי די מרגלים, ווי מיר געפרעגט אין סעיף ג', ווארום די די גדר פון די די טעות פון די מרגלים איז געוועזן נישט ווייל זיי האבן געהאט א טעות בנוגע צו נס, זיי האבן געהאט א טעות בנוגע צו טבע, על דרך זה על דרך זה פארקערט דאס איז גאר די שרש. די פנימיות, די זוהר ברענגט דאך ארויס די פנימיות פון דעם ענין. וואס איז די פנימיות פון אט דער טעות בנוגע צו טבע וואס די מרגלים האבן געהאט כלפי דעם אייבערשטן? ועתה יגדל נא כח אדני, דער פגם אין שם אדני פון וואנעט איז דאס געקומען? ווייל זיי האבן נישט דערהערט אט דער נקודה פון זכאין אינון ישראל מכל עממין עכו"ם דעלמא. זיי האבן דערהערט אז א איד איז קדמה לכל דבר, זיי האבן דערהערט דער נקודה אז א איד איז א חלק אלקי ממעל, זיי האבן דערהערט די אקומתא אז א איד איז באין ערוך העכער פון א גוי, דאס האבן זיי דערהערט, זיי האבן נישט דערהערט אז וואו ס'איז דא א הוה אמינא אז א איד איז ניט באין ערוך העכער פון א גוי, אז ס'איז דא בפירוש יא א פארגלייכונג צווישן ישראל מיט אקן אלמא דעלמא, דארט האבן זיי אבער נישט דערהערט אז א איד איז בעין הריך. דארט האבן זיי נישט דערהערט אז א איד איז באין ערוך. וואס איז די ווארט אין דעם? סתם זיך נאר מוסיף זיין איין פרט, איך וויל נישט מטריח זיין דער עולם דא, אבער קוק אויף הערה עלף, אינטערעסאנטע הערה דא. ער פרעגט דאך פריער, וואס איז דער הוה אמינא אז א איד איז גלייך מיט א גוי? זאגט ער, לכאורה היה אפשר לומר שעל דרך מה שנאמר בתניא, פרק מ ט, ובנו בחרת, זאגט אלטער רבי, וואס איז דאס? דאס איז הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. והרי אתרעי בהו ענין הבחירה. וואס פרעגסטו? דו פרעגסט ווי קען מען זאגן אז א איד איז אין פארגלייך צו א גוי? פארגעס דאס איז דאך די גאנצע יסוד אז די בחירה וואס איז נאך טיפער פון אב ובן דאס איז די גרעסטע מעלה וואס רעדט זיך אין חסידות אז די גרעסטע מעלה איז די ענין הבחירה, זאגט דער אלטער רבי דאס איז דווקא אין דער גוף וואס די גוף איז נדמה צו די גוי. זאגט מען אבל אינו פארוואס כי בפשטות הענין די פון אתכני בהו ואתפאר בהו וכן מה שכתוב אחר כך עלמא לא אברי אלא בגיניהון דישראל אינון קיומא דיליה הוא מצד מעלת נשמת ישראל אקעי און וויבאלד מען דארף זאגן אז ס'איז דווקא מצד די מעלה פון די נשמה איז דער ענין נישט דער נקודה פון ובנו בחרת. וואס קומט אויס דער הסבר דא צום סוף? נו, בשעת אז מען קומט און מען זאגט אז ס'איז דא, כאילו, ס'איז דא דריי מצבים אין א אידן. ס'איז דא איין מצב אין א איד, וואו א איד לערנט, וואו א איד דאווענט, וואו א איד טוט א מצוה, דארטן איז ער בגלוי העכער פון די בריאה, דארטן איז ער בגלוי מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. דאס איז קיין פראגע נישט. דאס איז איין סארט ענין, אויף דעם האבן די מרגלים אויכעט מסכים געוועזן. נאכדעם איז דא אז ס'קען זיין א גוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם, אז א איד איז לכאורה דומה צו א גוי, און וואס איז דא די מעלה פון א איד אין די גוף החומרי ובנו בחרת, וואס מיינט ובנו בחרת? בשעת מ'זאגט די פשוטע ווארט אין תניא אז דער אייבערשטער האט בוחר געוועזן אין די גוף, נישט אז די גוף איז בעסער, דאס איז א גוף החומרי הנדמה, דער אלטער רבי זאגט טאקע הנדמה בחומריותו. אבער בפשטות זאגט מען אז ס'איז דא די גוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם, די גוף דער איד מיט דער גוי זענען גלייך טאקע, און דער אויפטו איז אז דער אייבערשטער האט געקליבן מיט די כח הבחירה זיינע, מיט די עצמות זיינע, האט בוחר געוועזן אין די גוף פון א איד, אבער עס מאכט נישט די גוף פון א איד בעסער, ס'פארבלייבט בהעלם דער נקודה. דא זאגט מען א דריטע זאך, דא רעדט מען אין דעם, וואס הייסט אין נשמת ישראל? דא רעדט מען אין דעם מהות פון א אידן, אז ס'איז דא א ארט וואו א איד איז, ניכר בחיצוניות דומה צו א גוי, און דאס זאג איך אז א איד איז העכער פון א גוי נישט ווייל דער אייבערשטער האט אין דעם בוחר געוועזן, וואס הייסט אז דער אייבערשטער האט אים בוחר געוועזן, דער אייבערשטער האט אים בוחר געוועזן טייטש ס'איז כאילו נישטא קיין מעלה, נאר אוודאי דער אייבערשטער האט בוחר געוועזן, דאס זאגט מען עס איז דא א ארט וואס בחיצוניות קוקט אויס אז א איד איז דומה צו א גוי, און א איד איז באין ערוך העכער בתוכן איז א איד באין ערוך העכער, אין די מהות הענין איז א איד באין ערוך העכער, אין דער עסן אין דער טרינקען אין דער געשעפט אין דער שלאפן. אין די זאכן איז די תוכן פון א איד'ס עסן און די תוכן פון א איד'ס שלאפן און די תוכן פון א איד'ס עסק אן בחירה של הקדוש ברוך הוא, מ'רעדט נישט די בחירה של הקדוש ברוך הוא, די מהות פון א אידן איז אזוי אידיש און אזוי הייליג און אזוי געטליך אז אין יעדע זאך וואס ער טוט איז געטליכקייט, צו מ'זעט עס יעצט צו מ'זעט עס נישט, און ס'קען נישט זיין אנדערש. פארוואס קען עס נישט זיין אנדערש? פונקט ווי ביי דער אייבערשטער קען נישט זיין. אז ער זאל שטיין אין די מסגרת גבולי באמת, ווארום ווי געזאגט פריער אז ער איז כל יכול, דער אייבערשטער איז כל יכול, א איד איז כל יכול, א איד איז הייליג, און איבעראל וואס א איד טוט איז הייליג, צו מען זעט עס יעצט צו נישט איז אן אנדער זאך, אבער ס'מוז זיין אז יעדער זאך פון א איד איז פארבונדן מיט זיין אידישקייט, ס'איז דאך דער איד וואס טוט עס, און א איד איז וואס חלק אלוקה ממעל, חלק הוי' עמו. א איד איז אין סוף, א איד איז קדושה איז אין יעדע זאך וואס א איד טוט איז קדושה, אפילו זאכן וואס מיר זעען נישט די קדושה שבהם. און דאס איז דער ביאור אין די מאמר הזוהר, זכאין אינון ישראל, די הגדלה פון כח אדני, ווי דאס זאגט זיך ארויס אין אידן, ברענגט ארויס זייער מעלה בשייכות ובערך פון עכו"ם דעלמא, אפילו ווען א איד, זיין אפילו ווען אידן זיינען אין העלם והסתר העולם און בגלות זעט זיך ניט אין זיי די יתרון ועילוי לגבי די אנדערע עמים ביז אז ס'דא א הוה אמינא זענען חס ושלום נישט אנדערש ווי עכו"ם דעלמא איז דער אמת אז אויך דאן איז זכאין אינון ישראל מעמין עכו"ם דעלמא אידן זיינען אפילו אין אזא מצב גאר אנדערש פון זיי.

דאס הייסט, דער נקודה אז ישראל זענען נקראים בנים למקום, דער נקודה וואס מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, צו אפילו דו ווילסט זאגן דער נקודה פון ובנו בחרת מכל עם ולשון, דער נקודה איז ביי אידן נישט אין וועלט. דאס דאס וויבאלד אבער די גאנצע תוכן דא פון דעם ענין איז צו ארויסברענגען ווי אפילו אין העלם, אין גבול, אין וועלט זענען אידן נאך אלץ פארבליבן אין א נקודה פון אין סוף, איז ברענגט דא דער זוהר די דריי מעלות, וואס זענען די דריי מעלות? די אלע דריי מעלות וואס דער זוהר ברענגט דא אין אידן אז דער אייבערשטער וויל זיי, און דער אייבערשטער האט א כינוי אין זיי, זיי זענען א כינוי אויף דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער איז זיך מתפאר מיט זיי, דער אייבערשטער וויל וועלט אויכעט, און די וועלט איז לכאורה אויכעט א כינוי אויפן אייבערשטן, און דער אייבערשטער איז זיך אויכעט מתפאר מיט וועלט, איז לכאורה אידן מיט וועלט זענען אין דער נקודה שווה, און קמשמע לן, אז אתרעי אז אתרעי איז דווקא בהו, ואתכנ ואתכנ און כינוי איז דווקא בהו, און ואתפאר איז דווקא בהו. און דאס וועט זיין די המשך פון די שיחה ו' ז. איך די רבי גייט מסביר זיין די נעקסטע פאר סעיפים ווי די אלע דריי זאכן איז דא נקודות וואו אידן האבן יע בפירוש די וועלט האט יע בפירוש יא צוגלייך צו אידן און קמשמע לן אז אידן זענען גאר עפעס אנדערש. אז דאס אליין וואס דאס געלערנט הייבט דאס א ענין פאר זיך. אקעי.